לעילוי נשמת רבי יוסף בן יעקב ישראל האלט מען דא דף כ ט עמוד ב' האלט מען דא ביי א נייע תורה תורה כ א לשון רבינו זכרונו לברכה דאס איז די לשון פון רעבן פרקא רביעאה, די פערדע פרק דספרא דצניעותא, פון די ספרא דצניעותא די צניעות'דיגע ספר, עס שטייט דאן אזוי, עתיקה, דאס איז עתיק דאס העכסטע פלאץ, וואס איך ווייס נישט וואס דאס מיינט, הויך הויך הויך הויך אין סודות און קבלה, איז טמיר, עס איז באהאלטן, וסתים, ס'איז פארמאכט, וכו', עס שטייט ווייטער.

דער אייבערשטער האט באשאפן ביי יעדער מענטש א חלק וואס ווערט אנגערופן אחור, און א חלק וואס ווערט אנגערופן קדם. איז דער רבי מסביר, כי יש שכל, ס'דא א שכל שאדם משיג אותו, וואס א מענטש איז עס משיג על ידי הקדמות רבות דורך אסאך הקדמות. א מענטש הארעוועט, ער מוטשעט זיך, ווילאנג ער פארשטייט עפעס. והשכל הזה מכונה בשם אחור, דאס מיינט אחור.

דאס אז די הארץ ווערט אונטערגעצינדן, איז נולד ווערט געבוירן, מחמת תנועת השכל פון די דורך דעם וואס די שכל רוקט זיך. למשל ווען א מענטש טוט דורך עפעס א זאך און די מח ארבעט זייער שווער, קען ער זען אז ער צוביסלעך הייבט ער אן צו שוויצן, כטבע התנועות, די טבע פון תנועות שמוליד חום ס'מאכט געבוירן א היץ, און לפי מהירות תנועת השכל, די זעלבע זאך ווי עס איז דא די שנעלקייט פון די תנועת השכל אז א מענטש טוט דורך א זאך, כן מוליד איז מוליד חום הייסקייט בלב אין הארץ. נמצא קומט אויס על ידי שפע אלוקי, דורך א שפע אלוקי, שהשכל נשפע לאדם במהירות, וואס ער האט יעצט באקומען א שפע שנעל, עס איז נישט געקומען דורך הקדמות. ווען ער טוט עס דורך הקדמות, ווייסט דער מח אז עס גייט קומען, און במילא ווערט נישט דער מח אזוי שטארק אנגעהיצט. אבער אויב פלוצלינג קומט ארויף אויף א מענטש א שפע אלוקי, במילא דאס קומט זייער שנעל, און אין צריך להשתמש בשום הקדמה, ער דארף זיך נישט משתמש זיין מיט קיין שום הקדמה, על ידי זה המהירות, דורך דעם וואס איז דא אזא מהירות אין די שכל, ארבעט זייער שווער, און שלהבת הלב עולה תמיד מאליה גייט די שלהבת פון די הארץ גייט אייביג ארויף פון זיך אליינס, און דאס מיינט אז א מענטש דארף דינען דעם אייבערשטן אויף אזוי ווייט אז ער באקומט א שפע אלוקי וואס די הארץ זאל אנהייבן ברענען. איז אות בית אבל להגיע לבחינת שפע אלוקי הנ"ל, ווי אזוי קומט מען אן צו די שפע אלוקי? אי אפשר איז עס נישט מעגליך לבוא לזה צו קומען צו דעם אלא נאר שיקדש פ את פיו זיין מויל איינס וחוטמו איז די נאז וואס איז צוויי נאז לעכער ועיניו די צוויי אויגן ואזניו און די צוויי אויערן האלט מען דא ביי זיבן והן הן מאיר לו דאס מאכט לייכט פאר אים שפע אלוקי די שפע אלוקי הנ"ל וואס אונז האבן אויבן געשמועסט סא דורך דעם וואס א מענטש היט זיך אפ די מויל די נאז די אויגן די אויערן איז ער זוכה צו א שפע אלוקי. וואס איז ער מסביר? היינו שישמור את עצמו ער זאל זיך אפהיטן ביי די מויל מלהוציא שקר מפיו ער זאל נישט זאגן קיין ליגנט דאס איז די מויל ויהי' לו יראת שמים און ער זאל האבן יראת שמים שהיא בחינת חוטם דאס איז בחינה פון די נאז בחינת וואס שטייט ביי משיח והריחו ער וועט קענען שמעקן ביראת השם וויפיל יראת שמים א מענטש האט און אויך יהי' לו אמונת חכמים ער זאל גלייבן וואס חכמים זאגן התולה באודנין וואס דאס איז תולה אין די אויערן. בבחינת שמע דברי חכמים, גיי הער וואס חכמים זאגן, און דאס איז ווייזט א דור, ויעצים עיניו מראות ברע ער זאל נישט קוקן אויף שלעכטע זאכן, ס'מיינט נישט דווקא אויף עבירות, ס'איז יעדע שלעכטע זאך יעדע נעגאטיווע זאך קוק נישט כי הן הן, ווייל אויב א מענטש איז אויסגעארבעט מיט די זאכן, איז דאס זענען די המעוררין וואס טוט אויפוועקן א שפע אלוקי הנ"ל די שפע אלוקי וואס מען האט אויפגעברענגט לבוא אז עס זאל קומען צו אנקומען צו די מענטשן יעצט כי הפה והחוטם והעיניים והאזניים איז אלעס תלויים במוח אלעס איז אנגעהאנגען אין די מח והן מעוררין את המוח דאס איז מעורר די מח שיהי' בבחינת קדם דאס איז א בחינת קדם בחינת פנים וואס דאס מיינט א שכל א העכערע שכל א שפע אלוקי. יעצט איז ער מסביר, זה בחינת דאס מיינט די בחינת ראש דברך אמת, זה בחינת המוח הנאמר אצל פה, ווייל דארטן שטייט ראש דברך, מיינט רעדן, און אונז האבן געשמועסט אז ס'מיינט א מענטש דארף רעדן אמת. זה המוח, דאס איז די מוח הנאמר אצל פה וואס איז געזאגט געווארן ביי די מויל. וזה ראשית חכמה יראת השם,

און די גאנצע מנורה ווייזט אויפן מח, און נאר דא אלעס דארף זיין געבויגן צו די מיטעלסטע לעכטל, וואס דאס ווערט אנגערופן פני המנורה, וואס דאס ווערט אויך אנגערופן די שפע אלוקי. יעצט גייט דער רבי זאגן אזוי ווי מ'האט משיג געווען דאס שפע אלוקי פון די זיבן לעכט, ווען א מענטש, איז דא אויך דא א מענטש קען זוכה זיין צו די שפע אלוקי דורך די מצוות פון סוכה, אַלע מצוות פֿון סוכה האָט אויך אַזאַ זאַך פֿון זיבן, און נאָך דעם קאָן מען אָנקומען צו אויך אַ שפֿע אלקי. והשפֿע אלקי הזאת, און די שפֿע אלקי וואָס מע רעדט דאָ, היא בחינת סוכה, דאָס איז בחינה פֿון סוכה, כי סוכה בחינת שסכה ברוח הקודש, מע קען זען מיט רוח הקודש, דאָס איז די רוח הקודש מיינט די שפֿע אלקי, כי רוח הקודש היא שפֿע אלקי, והסוכה הזאת, און די סוכה, היא בא, קומט, על ידי שבעה עננים, זיבן וואָלקענעס, ס'איז געווען זיבן וואָלקענעס, ס'איז געווען ביי די פֿיר זייטן, און אונטן און אויבן, האט מען שוין זעקס, נאכדעם געווען א וואלקן וואס האט גלאט געמאכט די וועגן, שעל ידם וואס דורך זיי האדם משיג פני המנורה איז א מענטש משיג די פני המנורה די שפע אלוקי, היינו סוכה, היינו שפע אלוקי, סוכה מיינט שפע אלוקי ורוח הקודש נקרא על שם החכמה, פון וואס ווערט אנגערופן רוח הקודש? אויך וועגן די חכמה, שהוא רוח חכמה הבאה מקודש וואס קומט פון א הייליגע פלאץ כידוע אזוי ווי ס'איז באוואוסט.

שנאמר, אזוי ווי שטייט וואס מיר לערנען אז סכך מוז וואקסן, ואד יעלה מן הארץ, א וואלקן גייט ארויף פון ערד. מה אד, פונקט אזוי ווי אד איז דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, די זעלבע זאך דארף די סכך זיין די זעלבע זאך. ואד טייטש די וואלקן ענן הן העננים דאס איז די וואלקן וואס פארנערט די זיבן וואלקן וואס וואס מ'האט אויבן געשמועסט והם בחינת קודש און דאס איז בחינת קודש גדלים מן הארץ וואקסן פון ערד. כי צריך המקבל הזה להיות חכם, דער מקבל וואס באקומט די שפע אלוקי מוז זיין א חכם, מ'באקומט עס נישט סתם אזוי. פארוואס? כי הקדוש ברוך הוא יהב חכמתא לחכימין, די אייבערשטער געט קלוגשאפט פאר קלוגע מענטשן, וכמו שכתוב ובלב כל חכם לב נתתי חכמה, ווען אייבערשטער האט געוואלט, געהייסן מען זאל בויען די משכן, האט די אייבערשטער געהייסן דווקא ס'זאל זיין קלוגע מען זאל קלוגע מענטשן זאלן בויען די משכן, און די אייבערשטער האט זיי אריין געגעבן מער קלוגשאפט, דאס זאל זיך א איד דארף הארעווען און טרייען צו זיין א חכם, און יעצט וועט זיין א חכם וועט די אייבערשטער אים געבן מער חכמה.

זיין מח קען עס נישט פארנעמען. ואינו נכנס במח, ס'גייט נישט אריין אין מח. אלא הוא מקיף אותו, ס'נעמט נאר ארום די קאפ. כמו שאנו רואים, אזוי ווי מ'זעהט כמה וכמה חכמות עמיקות, טיפע חכמות, שאין יכולת ס'נישט דא קיין מעגליכקייט במח האנושי אין דעם מענטשליכן מח להבין, צו פארשטיין, על בוריו, אויף זיין קלארקייט. כמו כמה וכמה מבוכות שאנו נבוכים בהם, אסאך אסאך זאכן וואס איז זענען מיר סטאק מיט דעם. כמו אזוי ווי די באקאנטע זאך הידיעה והבחירה. ידיעה מיט בחירה. יא, שאין מוח של אנושי, די מוח פון א מענטש יכול להבין את הידיעה הזאת, מ'קען עס נישט פארשטיין, מ'בלייבט סטאק דארטן. והשכל הזה הוא בחינת מקיף. אז דאס א מענטש ווייסט א ידיעה מיט בחירה מוז גיין צוזאמען הונדערט פראצענט, דאס ליגט נישט אין דעם מענטש אליינס, נאר עס נעמט אים ארום זיין שכל. שאין נכנס בפנימיות המוחין. ס'גייט נישט אריין אינעוויניג אין די מח, המח כי אם מקיף אותו מבחוץ, ארום פון דרויסן, והשכל הפנימי מקבל חיותו מהמקיף הזה, און דאס וואס האט יא שכל אינעוויניג, דאס באקומט חיות פון דעם מקיף. סאו אסאך מאל איז דא א מענטש וואס ער ווייסט אז ס'איז דא עפעס, ער קען עס נישט מסביר זיין, אבער פון דעם באקומט ער אזויפיל חיות אז עס וועקט אויף זיין פנימיות. ודע, זאלסט וויסן, שזה עיקר כח הבחירה, דאס דאס איז טאקע די כח הבחירה. בחירה מיינט, כל זמן שהשכל אינו כל כך גדול להבין הידיעה והבחירה, ווילאנג א מענטש איז אויף א מצב וואס זיין שכל כאפט נישט אזוי שטארק ידיעה מיט בחירה, אזי כח הבחירה על מקומו איז דא א כח הבחירה אויפן פלאץ, כי יש בידו די כח לבחור החיים או הפכו, ער קען דעמאלטס דיסיידן וואס ער וויל טון, אבער כשיכנס המקיף הזה לפנים, ווען די מקיף גייט אריין אינעווייניג אין די מענטש, אז יתגדל השכל האנושי, ווערט די שכל האנושי אזוי גרויס, ויתגלה לאנושי הידיעה והבחירה, און ס'ווערט נתגלה פאר די מענטש, און וואס מיינט ידיעה מיט בחירה? אז יתבטל הבחירה. איז בטל די בחירה. כי אז דעמאלטס על ידי גידולו של השכל, נאכדעם וואס די שכל איז געוואקסן, יצא מגדר אנושי, גייט ארויס פון א גדר פון א מענטש ויעלה לגדר של המלאך. במילא אז ער איז א מלאך, ואז יתבטל הבחירה דעמאלטס איז בטל די בחירה, און וזה עיקר כח הבחירה, און דאס איז די עיקר, זה שאינו יודע שכל של ידיעה ובחירה, אז דער שכל ווייסט נישט קלאר וואס מיינט ידיעה און בחירה. לאמיר עס אביסל מסביר זיין, אז ווען א מענטש איז זוכה געוויסע זאכן, למשל אנצינדן די לייט שבת, אנצינדן די לייט שבת איז פאר א מענטש זייער קלאר אז מען טאר דאס נישט טון, איז א מענטש האט בכלל נישט קיין בחירה צו ער זאל אנצינדן די לייט אדער נישט, ווייל ס'איז ביי אים בידיעה מיט א קלארקייט אז מען טאר דאס נישט אנצינדן. די גאנצע זאך איז נאר פאר א קליין קינד וואס איז אים נאכנישט אריין געגאנגען די מושג אין די קאפ אז מען טאר נישט אנצינדן די לייט שבת, ער האט א בחירה אנצוצינדן צו אויסצולעשן. די זעלבע זאך איז דא וואו מען רעדט אויך איבער די שפע אלוקי, אויב ס'גייט אריין די מענטש ממש בשלימות איז עס שוין אויס בחירה. און ער האט נישט קיין שום סיבה וואס צו טון, און פון דא קען מען זיך ארויסלערנען זייער א מורא'דיגע זאך, אז א מענטש דארף אסאך מאל הארעווען אויף זיך אליינס אריינצונעמען מיט א קלארקייט אז דאס מעג איך יא טון און דאס מעג איך נישט טון, און ווי מער ס'ווערט קלאר ביי אים אז איך מעג עס נישט טון, איז אטאמאטיש די בחירה ווערט שוואכער, און ער קען קען עומד זיין אסאך נסיונות. וזה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, שלעתיד, אז משיח וועט קומען, דעמאלט צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, זייער קרוינען וועט זיין אין זייער קאפ. על ראשיהם הוצרך לומר, האט ער געדארפט זאגן אויפן קאפ, וואס מיינט אין די קעפ? כי לעתיד ווייל ווען משיח וועט קומען יתבטל הבחירה, אויס בחירה. וזה צדיקים יושבים, צדיקים וועלן זיצן, שהישיבה היא מורה על העדר הבחירה. מען זיצט, ווייזט אז עס איז שוין מער נישט דא קיין בחירה. אה, ער ליגט אויף א רואיגע פלאץ, ער ווייסט פונקטליך וואס ער האט צו טון. כמו יושב בשמים, דער אייבערשטער זיצט אין הימל. וואס מיינט דער אייבערשטער זיצט אין הימל? ביים אייבערשטן כביכול איז נישט דא אזאך ווי ספיקות. ס'איז זייער פונקטליך און אלעס איז קלאר. דאס מיינט ער זיצט. שהוא מורה על העדר השתנות, גארנישט ווערט נישט געטוישט, ס'טוישט זיך נישט זאכן. כי התנועה מורה על השתנות מרצון לרצון, די גאנצע תנועה וואס א מענטש דארף זיך ריקן ווייזט אז ס'דא השתנות מרצון לרצון. למשל א מענטש וואס איז נערוועז און ער ווייסט נישט וואס ער וויל, איז אסאך מאל ער קען נישט איינזיצן, ער שטעלט זיך אויף און ער שפאצירט. אבל הישיבה די זיצן מורה ווייזט על העדר השתנות,

וואס מיינט עס בראשיהם ולא על ראשיהם? שטייט אין זייער קעפ נישט אויף זייער קעפ, היינו המקיפים די מקיפים ייכנסו וועלן אריינגיין בתוך המוחין בפנים אינעווייניג אז ייכנסו כל השכליות דעמאלט וועלן אריינגיין אלע שכל'דיגע זאכן שלא היה יכול להבין אותם וואס ער האט נישט געקענט פארשטיין ביז יעצט ייכנסו לפנים בפנים וועט אריינגיין אינעווייניג בתוך המוחין אין די מוחין וידע ער וועט עס וויסן וישיג אותם ער וועט עס דערגרייכן. וואָס דעמאָלט טאַקע ווען משיח וועט קומען, יצא מגדר האנושי, וועט ער ארויסקומען פון א מענטשליכע גדר, ויעלה גדר מלאך, וועט אריינגיין אין גדר פון מלאך, מלאך וואָס בטלה בחירה, און דעם בטלה בחירה זאָל מיר זוכה זיין.